היינטיגע פרק איז ממשיך די סדר פון אלה תולדות, אונז האמיר געהאט אלה תולדות השמים והארץ, אלה תולדות נח, און יעצט איז דא אלה תולדות בני נח, חילוק פון די ליסט און די פריערדיגע ליסט אז דאס איז נישט קיין מעשה אזוי ווי תולדות השמים והארץ, עס איז אויכעט נישט קיין ליסט פון דורות, עשרה דורות אזוי ווי תולדות אדם, נאר עס איז א ליסט פון פעלקער, אויב אונז האמער אמאל געהערט פון די מושג פון שבעים אומות, שבעים אומות איז א נומבער וואס איז געקומען פון איינער וואס האט געציילט די פרק וויפיל קינדער פון בני נח זענען דא, וואס דאס זענען בעצם נעמען פון פעלקער, האט ער ארויסגעקומען מיט די נומבער זיבעציג און אזוי איז טאקע דער חשבון, עס איז דא זיבעציג פעלקער דא וואס זענען אלע אייניקלעך פון נח, און איינע פון די זאכן וואס מפרשים זאגן איז. די תורה וויל דא ווייזן וויאזוי קען טאקע זיין, אז איינער וועט פרעגן וויאזוי קען זיין נאכן מבול אלעס געקומען פון די איין מענטש ווייסט דאך יא עס איז געווען נח, געהאט דריי קינדער, זיינע דריי קינדער האבן אליינס געהאט קינדער אזוי ווייטער ביז ס'איז געווארן נפרדו איי הגוים די אלע גוים וואס אונז זעען אלע אנדערע פעלקער, גוים איז טייטש פעלקער, אלע פעלקער וואס אונז ווייסן דא זענען אלע געקומען פון נח און זיינע אייניקלעך. פארשטייט זיך אז דאס איז נישט אמת'דיג סתם א טרוקענע ליסט, דא איז זייער אסאך וואס זיך צו לערנען פון די ליסט, לאמיר זאגן אפאר זאכן. קודם כל די עצם אז ס'איז דא א ליסט פון אלע שבעים אומות אין אונזער תורה, לערנט אונז א זייער וויכטיגע זאך, מ'לערנט דאך געווענליך, מ'הייבט אן די חומש זאגט דאס די אידישע תורה, למעשה לפחות ביז פרשת לך לך איז עס נישט די אידישע תורה, ס'איז די אלוועלטליכע תורה, אויב איינער וועט מאכן א תורה לבני נח איז זיכער אז ער דארף אריינלייגן די פרקים, צו אנדערע פרקים וואס רעדן נאר פון אברהם אבינו איז אויך פאר בני נח, דאס איז טאקע נאך א שאלה, אבער די ביז דארט איז זיכער אויך פאר בני נח, די גאנצע מעשה פון אדם, פון קין, פון הבל, פון נח, פון שת, פון שם חם ויפת די אלע זאכן זענען אלוועלטליכע מעשיות און ס'זעט אויס זייער וויכטיג פאר די תורה צו מסביר זיין צו געבן א הסבר פאר די אלע אומות אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז האבן געלערנט אז פרשת פרשיות בראשית איז געבן א הסבר פאר אלעס וואס א מענטש זעט ארום אין די וועלט ארום זיך סיי די טבעיות'דיגע זאכן סיי די מנהגים על כן יעזב איש און אזוי ווייטער די נעמען איז מסביר יעדע זאך ווי ס'האט זיך אנגעהויבן די זעלבע זאך ס'ענטפערט זיך דא די שאלה ווי האט זיך אנגעהויבן דאס אז ס'דא אזויפיל פעלקער און זיי וואוינען אין אנדערע פלעצער און זיי האבן אנדערע שפראכן, דאס וועט מען רעדן אין די דור הפלגה אין די נעקסטע מעשה, און דאס זענען אלע זאכן וואס זענען ווערן מוסבר אין די פרשה, און נישט נאר פון די אידן, אונז זענען נישט קיין איגאאיסטן וואס קעירן נאר וועגן זיך, נאר פון די גאנצע וועלט אלע מענטשן וואס זענען ארום אונז. צווייטע זאך וואס מען דארף אננעמען צו פארשטיין דא, אז דאס איז בעצם איז א המשך וואס מען האט פריער געלערנט, ואתם פרו ורבו, די אייבערשטער האט געגעבן פאר נח א ברכה פרו ורבו, ומלאו את הארץ, דא פארציילט ער ווי אזוי מלאו את הארץ. נישט נאר דעם, נח האט געזאגט פאר זיינע קינדער שם און חם, חם און יפת זאלן זיין עבדים פאר שם, לכאורה דארף מען דא לערנען וויאזוי דאס גייט ווערן אדער וויאזוי דאס קען ווערן, און לכאורה האט עס צוטוהן מיט דעם וואס מען זעט ביי יפת שטייט נישט ווי זיי האבן געוואוינט, שטייט נפרדו איש ללשונו למשפחותם בגויהם, נישט קלאר, זיי וואוינען עפעס איבעראל, יפת אלהים ליפת, אזוי ווי ס'איז א לשון ריבוי, א לשון הרחבה, וואוינט איבעראל, בני חם, זענען דאך דא כנענים, כנענים זענען, שטייט דא די גבול הכנעני, די ערשטע מאל וואס עס שטייט אין די תורה די גבולות ארץ ישראל, וואס דאס זענען בעצם די בני שם, וואס הייסט די אידן, איז איבערגענומען שפעטער, דאס הייבט שוין אן צו זען א רמז, און אסאך מפרשים לערנען אז דאס איז די סיבה פון די קללה פון כנען, מען זאל פארשטיין אז פאר דעם טאקע האט שם, די אייניקלעך פון עבר וואס איז אן אייניקל פון שם, האט גענומען די, קעגן דעם מען זעט טאקע אלה בני שם שטייט גלייך נישט, אלה, הייבט זיך אן ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר, וואס הייסט שם אבי כל בני עבר, וואס קומט אן, עבר איז געווען אסאך שפעטער, נאר וואס, נאר ס'זעט אויס אז. א וויכטיגע חלק פון שם איז אז ער איז געווען די זיידע פון עבר וואס איז געווען די זיידע פון אברהם אבינו אז מען קוקט שוין פאראויס אויף די מעשה וואס איז געגאנגען געשען שפעטער מען הייבט שוין אן צו פארשטיין וואס די פשט פון די אלע זאכן. נאך עפעס וואס מען דארף זען איז אין די ליסט אזוי ווי יעדע ליסט פון די תורה געבט די תורה צו פארשידענע הערות אינטערעסאנטע הערות וואס זענען מרמז אויף גאנצעטע מעשיות וואס אונז ווייסן נישט אלע פון זיי אבער אונז ווייסן אביסל אויף יפת איז נישטא גארנישט יפת האט געהאט דריי קינדער גומר, מער ווי דריי קינדער דריי ליסט פון מענטשן איז דא דא און עס שטייט נישט גארנישט וועגן זיי. שוין חם, האבן מיר זייער אינטערעסאנטע מעשה, איינער א נמרוד, זייער יעדע איינער האט געהערט אין חדר פון נמרוד, אבער דא שטייט, עס שטייט נישט מער וואס עס שטייט דא שטייט נישט אין די תורה וועגן דער נמרוד, שטייט הוא החל להיות גיבור בארץ, החל איז בעצם א לשון התחלה, אזוי ווי בראשית, ויחל נח איש האדמה ויטע כרם, שפעטער אין די דור הפלגה, וזה החלם לעשות. איז משמע אז נמרוד אזוי ווי אונז לערנען למשל קין איז געווען די ערשטע עובד אדמה הבל איז געווען די ערשטע רועה צאן און אזוי ווייטער נמרוד איז געווען די ערשטע גיבור בארץ וואס מיינט גיבור בארץ לכאורה צוויי זאכן געווען א גיבור ציד ווי דא זאגט בפירוש על כן יאמר אזוי ווי אונז לערנען על כן יעזוב איש ס'איז דא אזא שפריכווארט מען זאגט אויף איינער איז א גיבור זאגט מען כנמרוד גיבור ציד און צווייטנס ער איז געווען די ערשטע עמפערער ער האט געהאט א אימפעריע ער האט געהאט ראשית ממלכתו דאס האט ער מחדש געווען דער נמרוד צוויי די צוויי זאכן. נאך א אינטערעסאנטע זאך שטייט אויף אשור אויף נינוויי היא העיר הגדולה און אונז ווייסן פון פון יונה עיר הגדולה נינוויי ווייסט מען שוין דא א אנהייב פאר דעם. ווייטער ביי שם האבן מיר שוין גערעדט וועגן הוא אבי כל בני עבר, און ביי עבר שטייט טאקע אז ער געהאט צוויי קינדער פלג כי בימיו נפלגה הארץ אויף דעם זאגן חזל נביא גדול היה עבר אז ער האט גערופן זיין זון פלג ווייל אין זיין צייט איז געווען די דור הפלגה טייטש זעט אויס אז דאס איז א וויכטיגע זאך די נביא גדול מען וויל ווייזן אז די זיידע פון אברהם אבינו איז געווען נביאים. מען האט שוין פארגעזאגט ער רופט זיין זון פלג ווייל בימיו נפלגה הארץ דאס איז א רמז אויף די נעקסטע מעשה וואס מ'רופן די דור הפלגה.